דער בעש"ט זאגט שמיני עצרת קשה עלי פרידתכם סטייטש שטייט אין חזל א פרידה קען נישט האבן קיין קינדער עס קומט זיך פון כלאים א פרידה האט נישט קיין קינדער זאגט דער אייבישטער קשה עלי פרידתכם זאל נישט בלייבן ווי קיין פרידה שאינה מוליד זאל בלייבן זאל מאכן א גוטן א פרייליכן ווינטער זאל עס מאכן א דערהויבענע ווינטער זאל נישט בלייבן די הייליגע טעג ווי א פרידה שאינה מוליד נאר זאל מוליד זיין די עיקר דער די תכלית פון יעצט ווייטער ממשיך זיין יעצט ער האט געזאגט אמאל הרב פינקוס אז ס'געווען שטייט דאך א גראד געשמועסט אז שמיני עצרת איז די חדר הייחוד שטייט אין נר ישראל אז פסח איז די לידה שבועות איז די בר מצוה אויל אויל מצוות ראש השנה יום כיפור רייניקט מען מען רייניקט כלל ישראל לפני השם תטהרו שפעטער גייט מען אריין אין סוכה אונטערן סכך אונטערן חופה שמיני עצרת איז די חדר הייחוד אבער שוין האט געזאגט הרב פינקוס אז ס'איז געווען אמאל א ס'איז א בחור געדארפט חתונה האבן באשטעלט א גרויסן זאל מיט די בעסטע עסן גרויסע זאל מיט נגנים מיט זמרים אויפן גרעסטן פארנעם אה עסן מיט טרינקען א לעבעדיגע חתונה זאל זיין נאכן חתונה הייבט ער זיך אויף ער און ער פארט צו זיין טאטן אהיים לאזט די כלה אליין

די עיקר ס'זאל משפיע זיין אויף א געזונטן לעכטיגן ווינטער ברוחניות ובגשמיות, סאו האבן זיך געגעבן א נעם, זיך געגעבן א נעם. זאגט נאך רבי נפתלי ראפשיצער, זאגט א זאגט אז מען טאנצט שמיני עצרת, זאגט מען זאל נישט טאנצן ווי די דארפסמאן, ווי דעם כפרי, דעם דארפסמאן, וואס איז געווען דער דארפסמאן? געווען עפעס א דארפסמאן אנגעקומען אין א שטאט, און ער זעט סליחות טעג, מ'הייבט זיך אויף פינף פארטאגס, ער זעט וואס איז געשען?

קומט עשרת ימי תשובה הייבט מען זיך אויף נאך פריערט נאך לענגערע סליחות וואס ערב יום הקדוש זאגט ער מען נעמט א תרנגול און מען זאגט זה חליפתי זה תמורתי ערב יום הקדוש גייט מען בארוועסיג אויף דער ערד מען גייט בארוועסיג מען פאסט וואס איז דא וואס הייסט יום כיפור און יום הדין וואס טוט זיך סוכות מען גייט אריין אין די סוכה שמיני עצרת זאגט מען אויף נפתלי ראפשיצער

די התחזקות זאל בלייבן ביי אונז, ווי האט געזאגט דער ישמח משה, כה אמר ה' קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להנחם, כה אמר ה' יש שכר לפעולתך, יש תקוה לאחריתך, האסט גוט געדאוונט ראש השנה יום כיפור האסטו יש שכר, יש שכר לפעולתך, יש תקוה לאחריתך, האסט גוט געדאוונט יש תקוה, וועסטו מיר פרעגן אויב אזוי איז וואו משיח? ווייל די תשובה איז, ווייל ושבו בנים לגבולם, דו ביסט דאך מפטור כדי שתקה, דו ביסט דאך יעצט ווייטער ווי צוריק ווי אינמיטן תמוז. דו ביסט דאך צוריק ושבו בנים לגבולם. פרעגסט אויף ווי משיב? א מענטש גייט, ער ווערט יעצט אן אנדערע מציאות. ער ווייסט נאך הייליגע טעג, איך בין אן אנדערע זאך. דער לשון הרמב"ם, דער רמב"ם שטייט ביי, דער רמב"ם זאגט אין הלכות תשובה אז

וועסט זיך וויסן ווי צו פירן ווי אנדערע, דאס איז דאס איז דאך די תכלית, אז א מענטש זאל זיך געבן א שאקל, און נישט ווי די נודע ביהודה ברענגט א מאמר אזוי בדרך מליצה, מכף רגל ועד ראש אין בו מתום, מכף רגל ועד ראש זאגט ער שמיני עצרת רגל בפני עצמו, זאגט ער פון רגל בפני עצמו ביז ראש השנה אין בו מתום זעט מען נישט דעם בחור בכלל, עס קומט ראש השנה הייבט ער זיך אן צו ווארפן. מכף רגל ועד ראש פארקערט זאל זעהן זאל נישט זיין קיין מצב קשה עלי פרידתכם א פרידה שאינו מוליד נאר וואס דען זאל נישט זיין ווי דעם חתן דארט וואס לאזט איבער דארט די כלה די עיקר ס'געווען א לעבעדיגע חתונה נאר וואס דען זיך דערהייבן און וויאזוי דערהייבט מען זיך פארשטייט זיך נאר מיט תורה און שטייט ר' מענדעלע רימנובער א מאמר ידוע אז יום טוב ברענגט דאך א גרויסן אור איינער וואס וויל די אור זאל בלייבן זאל מתמיד זיין בתורה תורה דאס האלט אן דעם אור זאל בלייבן, די אור, די אור פונעם יום טוב זאל בלייבן, מען גייט ארויס פון אזעלכע הייליגע טעג, מען וויל ס'זאל בלייבן, מען וועט מתמיד זיין בתורה, און די עיקר ווי מען שמועסט שטענדיג רבותי בראשית ברא אלקים את השמים, די עיקר דורך די אמונה, די תורה זאל אויסלערנען די מענטשן בראשית ברא אלקים את. זאגט ר' מאיר הגדול פון פרעמישלאן, בראשית ברא אלקים את ראשי תיבות בך בטחתי אל אבושה, בראשית ברא אלקים את ראשי תיבות אשרי אדם בוטח בך, ווייל דאס איז די גאנצע מהות וואס די גאנצע תורה זאל אויסלערנען פאר אידן, ווי די לשון פון ווילנער גאון אז עיקר נתינת התורה לישראל שישימו בטחונם בה', מ'זאל לעבן מיטן אייבערשטן, דער עיקר נתינת התורה לישראל.

נישט דער האט געטוהן, נישט האסט זיך אליין געטוהן, נישט יענער האט דיר געטוהן, נישט אלץ איז נאר די אייבישטער. די צווייטע פינטל פון אמונה, אלץ איז די אייבישטער און אלץ איז פאר דיין טובה, פאר דיין טובה. די דריטע פינטל פון אמונה, איז אלץ געמאסטן פונקט אויף דיר. די הלא אנכי אנכי טוב לך מעשרה בנים, אז דו וועסט אריינלייגן אין קאפ די ערשטע זאך אנכי אז אלץ קומט נאר פונעם אייבערשטן אליינס נישט פון גארנישט נישט נישט יענער האט דיר געטשעפעט נישט איך האב זיך אליינס געמאכט נישט גארנישט אלץ איז די אייבערשטער אנכי אלץ די אייבערשטער, די צווייטע איז סוד טוב אז אלץ מיינט נאר דיין טובה ווי דער בעל התניא זאגט אין רע יורד מלמעלה מיינט נאר דיין, און די דריטע זאך לך ס'איז געמאסטן פונקט אויף דיר אז דו וועסט אזוי לעבן וועט זיין בעסער מעשרה בנים, הלא אנכי טוב לך מעשרה בנים. וויסן די אמונות אייזערנע בורא עולם, און אזוי טייטשט דער לעכעוויטשער די וואך, שטייט וישם השם לקין אות לבלתי הכות אותו כל מוצאו, דער אייבערשטער האט געשטעלט פאר קין א צייכן, א אות לבלתי הכות אותו כל מוצאו, טייטשט דער לעכעוויטשער אזוי, אז איינער וואס איז מאמין אין יעדן זאך אינעם אייבערשטן, ווערט ער נישט צובראכן פון וואס ס'געשעט אים, פארוואס? צי ס'איז געווען א הפסד ממון, צי א אנדערע עסק וואס א חבר האט אים געמאכט, איז ער ווייסט דאך אז אלץ קומט נאר די אייבישטער, ער ווייסט דאך אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה, קומט אויס נישט יענער האט מיר דאס געמאכט, און חלילה וחס מען טאר נישט זאגן אז ס'איז אליין געווארן, נאר אלץ ווערט בדבר השם נעשה און אלץ מיינט נאר דיין טובה, יא? טייטש דער לעכעוויטשער, וישם השם לקין אות דער אייבישטער האט אים אריינגעגעבן דעם אות אמונה, די אות אמונה, לבלתי הכות אותו ס'זאל אים נישט אפשלאגן כל מוצאו וואס וועט אים אנטרעפן, זאל אים נישט אפשלאגן וואס וועט אים אנטרעפן, וישם השם לקין אות אז דו וועסט לערנען און לעבן מיט דעם אנכי טוב לך מעשרה בנים, וישם השם לקין אות. וועסט אריינלייגן דעם צייכן אמונה איז וועסטו פארדינען, לבלתי הכות אותו אז ס'זאל אים נישט אפשלאגן כל מוצאו וואס וועט אים אנטרעפן, ווייל ער ווייסט אז ס'איז אלץ פונעם אייבערשטן, ווי די תולדות ברענגט פון בעל שם הקדוש אלופינו מסובלים, אז א מענטש לעבט יעדע זאך ער ווייסט איז פונעם אלופו של עולם, מסובלים, ער האט סבלנות צו יעדע זאך, ער האט סבלנות צו יעדע זאך ער ווייסט דאך ס'איז פון אלופו של עולם. אזוי ברענגט ער, איז דא א תהלים משפט צדק ער ברענגט דארטן פון מהר"ם אלמושנינו, ס'איז איינער פון די פון די ראשונים, ברענגט ער פון אים א פשט, די גמרא זאגט דאך אין ברכות ס', אלע געדענקען די גמרא, א מעשה בהלל הזקן אריין געקומען אין שטאט אריין, האט געהערט קול צווחה בעיר, קולות, אמר מובטח אני, מובטח אני, אז ס'איז נישט, די צווחה איז נישט פון אים אין שטוב. פרעגט ער פון וואנעט ביסט אזוי זיכער? מובטח אני, ווי דו ווייסט עס? ברענגט ער דארטן מהר"ם אלמושנינו, אז מובטח אני שאין צווחה זו בתוך ביתי ווייל איך האב אויסגעלערנט אין שטוב, אין שטוב ביי מיר שרייט מען נישט, ביי מיר ווייסט מען ס'איז אלעס אינעם אייבערשטן אנכי טוב לך, די כללים און ממילא שרייט מען נישט, דארט איז מען נישט אפגעשלאגן, דארטן שרייט מען נישט. זאגט נאך דער בעל שם הק', דער תולדות, נישט קיין השגות אין קיין צדיקים, אזוי איז געווען די תולדות, די זוינען דארט, די תולדות איז געווען מטבעו איז ער געווען א כעסן, ער איז געווען א שובבית'ע כעסן, ער איז געווען ביי ר' מענדעלע וויטעבסקער האט געבעטן א עצה קעגן מידת הכעס און האט אים נישט געענטפערט. א תקופה נאכדעם איז איז די תולדות געפארן מיט א וואגן מיט תלמידים און אינמיטן וועג האט אנגעשטעלט איינער האט געוואלט אן איטש א טרעמפ א טרעמפ א איד ס'איז נישט געווען קיין פלאץ האט מען אים אריינגעלייגט דארטן ווי מ'רופט עס היינט אן די באגאזש אין באגאזש זעט מען עס דארטן אים זיי דארטן אוועק געלייגט און די תולדות האט זיך אויסגעדרייט צו אים און פרעגט זיצט באקוועם זאגט ער יא יא באקוועם ס'איז געווען יענע באקוועם ווייסט דו אויב באקוועם ער פרעגט זיך נאך זיצט באקוועם יא יא באקוועם ס'איז געווען יענע באקוועם ער זאגט אים יא יא אזוי די תולדות אים געפרעגט אפאר מאל זיצט באקוועם ביז יענע האט אים געענטפערט יא יא רבי באקוועם באקוועם אשרי העם שככה לו וואויל איז פאר א מענטש שככה פונקט ווי די אייבישטער האט צוגעשטעלט

אז דאס איז געווען די תשובה די עצה קעגן מידת הכעס אז דאס וויסן אנשי משי גאר לויפט לעבן אז אלץ די אייבישטער אז אלץ די אייבישטער און אלץ מיינט נאר דיין טובה אנכי אלץ איז פון אייבישטן טוב וואס מיינט דיין טובה לך ס'איז געמאסטן אויף דיר דאס איז זיין בעסער מעשרה בנים הלא אנכי טוב לך מעשרה בנים אזוי איז די כלל ביי אידן ווי ער האט געזאגט ביי למה יאמרו הגוים גוים פרעגן למה אויף יעדע זאך א איד זאגט ככה ונח דאס הייסט אויף פרשה ונח מצא חן ווייל בעיני השם האט געוויסט יעדע זאך איז די אייבישטער איז געווען נוח געווען במנוחה נישט געווען נישט געווען מיט די עצביהם ער ווייסט יא ווי זאגט דער קאברינער עצביהם זענען געווען נערוועז פארוואס איז ער עצביהם פארוואס איז ער בעצב ווייל ער מיינט אז כסף וזהב מעשה ידי אדם איז ער דא נערוועז איז ער דא איז ער צעבראכן יכירו בניך וידעו כי מאתך, אלץ איז פונעם באשעפער, היא מנוחתם, ער לעבט במנוחה, ער לעבט במנוחה. אזוי טייטשט דער אור החיים הקדוש, אז דער לעבן אז אלץ פונעם אייבערשטן, טייטשט ער די וואך אזוי, אויף דעם פסוק וואס מען האט געשמועסט פריערט. לאמיר זען, מען האט דערמאנט איין פסוק, לאמיר זען וואס שטייט פריערט. קיין האט געזאגט צום באשעפער, הן גרשת אותי היום מעל פני האדמה, האסט מיר דא פארדריבן, ומפניך אסתר, דו האסט מיר אוועקגענומען די השגחה פרטית, גרשת אותי היום מעל פני האדמה האסט אוועקגענומען השגחה פרטית, ומפניך אסתר והייתי נע ונד בארץ, והיה כל מוצאי יהרגני, ווער ס'עט מיך טרעפן וועט מיך הרג'ן. גלייך וואס האט דער אייבישטער אים געענטפערט אויף דעם? לכן! כל הורג קין שבעתים יקם, ווער ס'עט טשעפען קין שבעתים יקם, וישם השם לקין אות לבלתי הכות אותו כל מוצאו. פרעגט דער אור החיים הקדוש, וואס איז דער לכן? וואס איז די גרויסע? וואס האט ער געזאגט? ער האט געזאגט דעם אייער, ער האט זיך געשריגן צום אייבערשטן, הן גרשת אותי היום מעל פני האדמה, איר נעמט מיר אוועק די השגחה פרטית, איז והיה כל מוצאי יהרגני, און וואס איז לכן, וועגן דעם קומט אים אזא שכר כל הורג קין, ווי דער אור החיים הקדוש לכן, ווייל דו האסט אנערקענט די אמונה, אז אינעם רגע וואס גרשת אז ס'ווערט אוועקגענומען השגחה פרטית פון א מענטשן איז ער מופקר, שכל מוצאי יהרגני. ס'קען ארויסגיין אין די גאס ס'וועט זיין א עקסידענט, צו ס'וועט זיין דאס צו ס'וועט זיין יענץ, אפשר טרעפן תירוצים פארן מלאך המוות, אבער ס'איז נישט דאס און נישט יענץ, ס'איז דא איין זאך ווייל ס'איז אוועקגעגאנגען די השגחה פרטית. ער האט אנערקענט אז הן גרשת אותי היום ווען ס'ווערט די הסרת השגחה, ווען ס'גייט אוועק די השגחה איז כל מוצאי יהרגני, איז ער מופקר, פאר דערפאר וועגן די אמונה האט די אייבערשטער אים געגעבן דעם שכר אז כל הורג קין שבעתים יקם, קיינער וועט אים נישט אנטשעפען, ממשיך דער אור החיים הקדוש וישם השם לקין אות זאגט דער זוהר הקדוש דאך ידוע אז א מענטש מאכט א מצוה ווערט פארשריבן א אות אין מצח די אות פון די מצוה פון די אמונה וואס ער ערקענט אז אלץ איז נאר דער באשעפער האט ער דערויף געשריבן אויפן מצח זאגט דער לשון אור החיים הקדוש לשון אור החיים הקדוש השם לכן להיות שהכיר וידע שאם השם לא ישמרני איז כל מוצאי יהרגני אז ס'ווערט אוועק די שמירה עליונה איז כל מוצאי יהרגני בשביל מצוה זו ריחם השם עליו ואמר כל הורג קין שבעתים יוקם

צו אנקומען דא אין בית דין ווער דארף באצאלן דעם עלעוועיטאר? ווער דארף באצאלן? געווען דיינים און זיי האבן געזאגט ווער? פשוט'ע פשט, אה? די לעצטע צוויי? קען אריינגיין פיר, וואס זענען אריינגעגאנגען נאך צוויי? אדם המזיק? דארף די לעצטע צוויי באצאלן? ס'איז געווען אזעלכע דיינים וואס האבן געזאגט אלע דארפן באצאלן, די גמרא אין די עולם געדענקט דאך, גמרא אין בבא קמא דף יוד, ביי די באנק כגון פפא בר אבא די צים, אז אלע דארפן באצאלן אויך די ערשטע פיר, אלע זענען מזיק. בקיצור, ר' ניסים איז געקומען און זאגט רבותי, קיינער דארף נישט באצאלן. איינער דארף באצאלן, ווער? דער וואס האט געקוועטשט די קנעפל אין עלעוועיטאר. פארוואס? ווייל עס איז געשטאנען דארטן זעקס מענטשן און עס איז נישט צובראכן. דער וואס האט געקוועטשט די קנעפל אין דעם עלעוועיטאר, עס איז אנגעהויבן צו פארן, ער האט צובראכן דעם עלעוועיטאר. ער האט עס געפסקנט, אין חושן משפט רבותי, לאמיר עס אונז נעמען יעצט אין אורח חיים. צ ק ראש השנה יום הקדוש שמיני עצרת הושענא רבה מיר זענען אזוי דערהויבן געווען אויב וועסט נישט יעצט קוועטשן דעם קנעפל איז גארנישט מיט גארנישט דאס האט ער געפסקנט רבי ניסים אז מען קוועטשט נישט די קנעפל איז גארנישט האט ער געזאגט אלע וואס זענען געווען אין עלעוועיטאר זענען פטור צו באצאלן נאר דער וואס האט געקוועטשט די קנעפל ווייל נאר ער מאכט די זאך זאלסט אויך וויסן אין אורח חיים אז ביסט ארויסגעגאנגען פון אזעלכע הייליגע טעג דו ווילסט דארט בלייבן גיב א קוועטש די קנעפל נעם זיך עפעס זיי זיך עפעס מקבל גיב זיך א בינד צו מען האט געשמועסט די גרעסטע לוסטער שטייט אויף א קליינע נאגל א לוסטער פון זיבן שטאק

די מעשה מיט רבי אייזיק יעקעלעס. רבי אייזיק יעקעלעס. ער האט עס דערציילט אויף נאך שמיני עצרת. א באקאנטע מעשה איז געווען איינער רבי אייזיק יעקעלעס ער איז אוועק ת י ג אין קראקע. וואס איז געווען די רבי אייזיק ער האט געהייסן רבי אייזיק ברבי יענקל. רופט מען רבי אייזיק יעקעלעס. געווען א עני מרוד. און עפעס א טאג א נאכט האט ער זיך געחלומט אז אונטערן בריק דארטן צו קראקע אונטערן בריק דאָרטן ליגט פֿאַר אים אַ מטמון, אַ גרױסער מטמון פֿון גאָלד און זילבער. ער האָט זיך גלײַך קױם װאָס צו מאַסטן אין דער פֿרי, ער האָט גענומען, ער האָט זיך אָנגעהױבן צו גראָבן אונטער, אונטערן גשר. קומט דאָרטן דער מפֿקד דאָרטן פֿון די, פֿון די זעלנערס און פֿרעגט, װאָס טוסטו דאָ? טאָ, איך האָב געהאַט אַ, אַ גילוי פֿון הימל, אַז דאָ ליגט פֿאַר מיר אַ אוצר. האָט זיך דער מפֿקד צעלאַכט. איך האָב געהאַט אַ חלום, אַז אונטער אײנעם יאַ, אײַזיק, האָב איך געהאַט אַ חלום דעם נאַכט, אַז אונטער אײנעם אײַזיק-יעקעלעס אױװן, אונטער זײַן אױװן ליגט מײַן אוצר. ער האָט נישט געװוּסט, דער מפֿקד, אַז ער הײסט אײַזיק-יעקעלעס.

אויף פארשידענע, ר' מרדכי חיים פלעגט נוצן די מעשה, האט ער געשריגן אז די מענטש דרייט זיך ארום א גאנץ יאר פון ר' אייזיק יעקעלעס אן ארעמאן, ער איז אן ארעמאן אין מעשים אין תורה אין יראת שמים איז ער ארעם, ער האפט שטענדיג צו ראש השנה איז די צייט דארט און דארט איז באגראבן די עשירות, ראש השנה יום הקדוש דארט איז די עשירות, קומט ראש השנה יום הכיפורים זעהט ער אז ביי מיר איז דאס באגראבן דא, מען ווייסט מען איז זיך מקבל א קבלה, און יעצט דארף מען עס מקבל מגלה זיין די קבלות, האסט זיך מקבל געווען קבלות, זיי מגלה די קבלות און הייב אן צו טון צו די זאך מיט דעם. ראש השנה יום כיפור די צייט וואס מ'איז מגלה אז ביי מיר איז באהאלטן די אוצרות. ס'ליגט ביי מיר באהאלטן. און מ'דארף עס יעצט פשוט אנטפלעקן. אבער מ'דארף זיך נעמען אין די הענט, חברה. ווי האט געזאגט רב חנא אלפרין? רב חנא האלפערן זאגט אז דארטן אין גאלדערס גרין ביי איז געווען דארטן עפעס א איד אין לונדון וואס האט געהאט דארטן אסאך בנינים דארטן אין גאלדריטש גרין. און ער האט מקפיד געווען פאר שווארצע פארדינגט ער נישט. די שווארצע גוים, כושים, ער פארדינגט נישט.

ער פארדינגט אים די דירה, אזוי זאגט ר' חנא האלפערן איז אריבער געגאנגען דארטן א חודש צוויי דריי ער צאלט נישט, א האלבע יאר ער צאלט נישט, נאך א האלב יאר האט אים גערופן צום משפט, פרעגט אים די שופט פארוואס דעם שוכר פארוואס צאלסטו אים נישט, האט ער געזאגט נאר צרות איז געווען אין די דירה, קיין הייסע וואסער איז קיינמאל נישט געווען, די פארב די די די קאלעך איז אפגעשיילט געווארן, די טירן האט גערעשט פון גרויסע זשאווער. קאלט ווינטער, הייס זומער, צרות איז דא. די אלץ תירוצים וואס מ'קען נישט מוכיח זיין ס'איז נישט אמת. מ'קען נישט. קיצור ס'האט אויסגעזען ווי דער איד גייט שאדן האבן, ווייל דער שופט איז אויך געווען עפעס א שונא ישראל, און בפרט אז ס'איז נאך דא דער חוק הגנת הדייר, יא, חוק הגנת הדייר פארן שוכר, פארן שוכר'ס טובה, ס'האט אויסגעזען ווי דער סוחר גייט דא שאדן האבן. ער זאגט די לעצטע מינוט, זאגט ר' חנא האלפערן, האט דער שופט געפרעגט דעם שוכר דעם גוי, דעם שווארצן, זאג נאר, איינמאל האסטו געצאלט?

אבער אז דו הייבסט בכלל נישט אן האסטו גארנישט ביי גארנישט געהאלטן, דרייסט די קאפ אריין, האסט סתם גע. פארשטייסט דו? ממילא דארף מען יעצט זיך געבן א הייב אן, מען הייבט נישט אן מיט קיין תירוצים דעם זמן. אזוי אינטערעסאנטע לשון פון רבי חיים פאלאג'י, רבי חיים פאלאג'י אין ספר חיים סימן ל"ו ברענגט ער דעם לשון, ס'איז א אינטערעסאנטע לשון, אשר קבלה בידינו, כפי מה שמתנהג האדם בהי"ב ימים הראשונים של מוצאי החג,

והיא, אזוי איז ער מסיים, והיא סגולה נפלאה להיות לעושה אלה, דער וואס ליגט אין לערנען אין די צוועלף טעג, דער וואס ליגט אין לערנען אין די צוועלף טעג, איז סגולה נפלאה להיות לעושה אלה עזר מהשם יתברך תמיד כל הימים מראשית השנה ועד אחרית השנה, וכל אשר יעשה יצליח הן בתורה הן בחסידות הן בכל משא ומתן. א פלא. אז די צוועלף טעג מתמיד זיין בתורה איז דאס א הצלחה אויף א גאנץ יאר קעגן די צוועלף חדשים מען זאל מצליח זיין סיי בתורה און סיי אין ביזנעס. זאגט עפעס אזוי ממי מקיבו. ני, רבותי, גיט מען זיך א שטארק, אבער נאר מיט א שמחה רבתי, מיט א שמחה רבה ווי מיר גענוג, טשעבינער רב פלעגט איבערזאגן יעדן יאר פרשת בראשית א ווארט, ער האט געזאגט ער האט עס געהערט איש מפי איש ביזן חוזה מלובלין, א מורא'דיג ווארט. סוף פרשה שטייט טשעבינער רב זאגט עס געהערט איש מפי איש קדוש מפי קדוש און ווערט יעדע יאר איבערגעחזרט שטייט סוף פרשה אזוי וירא השם כי רבה רעת האדם בארץ די וואך סוף פרשה. וירא השם כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום וינחם השם כי עשה את האדם בארץ. שטייט שפעטער ויתעצב אל לבו ויאמר ה' אמחה את האדם, האט ער געזאגט אזוי, וירא ה' כי רבה רעת האדם בארץ, דער בחור דער אינגערמאן האט געזינדיגט, דער אייבערשטער האט געזאגט ני, כל יצר מחשבות לבו רק רע, ער האט דאך נעבעך א שווערן יצר הרע, ער האט דאך א שווערן יצר הרע, וינחם ה', די גמרא זאגט אין סוכה אין החליל, ארבעה דברים הקדוש ברוך הוא מתחרט על שבראם, איינער פון זיי א יצר הרע, דער אייבערשטער זאגט ני, וינחם ה' איך האב דאך באשאפן א יצר הרע, וואס קען מען טון. וירא השם כי רבה רעת האדם האט געזינדיגט דער אינגערמאן. וכל יצר מחשבות לבו רק רע, זאגט דער אייבערשטער ני ער האט דאך א יצר הרע. וינחם השם כביכול האט חרטה איך האב דאך באשאפן. אבער ויתעצב אל לבו, דער אינגערמאן האט אנגעהויבן מיט די פיסטע מעשיות מיט עצבות, ער לאזט אראפ די נאז, ויאמר השם אמחה את האדם אזא בריאה דארף איך נישט האבן.

ער מוטשעט זיך מיט אים, וינחם ה' כביכול הקדוש ברוך הוא מתחרט על שבראם, אבער ויתעצב אל לבו, ער הייבט אן מיט די פיסטע מעשיות, מיט די עצבות, עס גייט אים נישט, ער הייבט אן מיט די פיסטע מעשיות, ויאמר ה' אמחה את האדם אזא בריאה דארף איך נישט האבן, ער בלייבט אן איש מלחמה, מיר ברענגט דער טאהשער רבי, זכרונו לברכה, ער ברענגט עס פון רבי מיילעכל טאהשער פון זיין זיידן, רבי מיילעכל טאהשער האט געזאגט אז ביי יעדע מלחמה אז ס'איז דא א שווערע פארוואונדעטער, די רעגירונג דארף אים אויסהאלטן, די רעגירונג מאכט אים חתונה די קינדער אלץ א שווערע פארוואונדעטער איז א פצוע מלחמה, אבער טאמער איינער אינמיטן א מלחמה הייבט אויף די הענט ער וויל נישט מלחמה האלטן גלייך א קויל אין קאפ אריין גלייך הרג'ט מען אים, ס'איז די זעלבע זאך א מענטש האלט מלחמת היצר ער איז פארוואונדעט געווארן ער איז פצוע זאגט דער אייבישטער איך דארף אים אויסהאלטן ער איז מיינער א פצוע מלחמה א מלחמת קודש אבער ער הייבט זיך אויף ויתעצב אל לבו ער הייבט אן מיט די געשעפטן כסדר הייבט מען אן פון דאס ניי, זאגט נאכאמאל, וואס איז די ערשטע אות? בראשית, א בית, פארוואס? ווייל א בית איז אפן נאר, די מקור הדברים שטייט שוין רבינו יונה, די בית איז אפן פאראויס, פון אלע דריי זייטן פארמאכט, אז שטענדיג דער בחור הייבט אן דעם זמן, קוק נאר פאראויס, נישט וואס איז געווען, איך בין יעצט א נייער בחור, פארמאך אלע דריי זייטן, וואס איז געווען, וואס איז, אלע דריי זייטן פארמאך, אלע דריי זייטן, נאר פאראויס איז אפן, דערפאר איז דאס די ערשטע אות בראשית, אזוי הייבט מען אן דעם זמן. ס'איז דא ביי די בראשית איז דא א קליינע עוקץ אונטן וואס גייט יא אויף צוריק, אמאל דארף מען זעהן די אמאליגע שטותים נישט נאכמאכן די שטותים נאכאמאל יא, אבער פארמאך עס אינגאנצן איך בין א נייער מענטש, איך בין א נייער מענטש. ווי איינער פון די נקיי הדעת שבירושלים זאגט א זיס ווארט די וואך די בעל קורא'ס קענען דאך יעדן ווארט זה ינחמנו דאך א אינטערעסאנטע טעמים איז דא א גרשיים מיט א תלישה גדולה וויאזוי גייט עס זה מען דארף עס קענען א גרשיים א תלישה גדולה זה ינחמנו ווי נח געבוירן איז זה ווי ס'איז א גרשיים די אינגע בחור איז שוין פארטריבן געווארן צוויי מאל פון קדושה די אינגערמאן איז שוין גרשיים צוויי מאל פארטריבן געווארן זאגט ער מאך אויף דעם א תלישה גדולה גיב עס א רייס ארויס מן השורש ווער א נייע מענטש איז זה ינחמנו יעצט צו ווערן א נייע בחור א נייע ווינטער א פרייליכע ווינטער א תלישה גדולה מאך אויפן גאנצן גרשיים געווען א גרשיים שוין צוויי מאל פארטריבן געווארן פון שוין געפריווט נישט צו צוויי מאל יא גיב עס א רייס ארויס מן השורש פארגעס פון אלעם דאס איז די חכמה אלוקי פון א אידן זיין א לוחם מלחמת השם דער תשואות חן תלמיד פון בעל שם הקדוש שרייבט ראשי חדשים לעמך נתת דער רבונו של עולם זאגט איך האב געגעבן א יצר הרע איך ווייס איך קען דעם בחור כ'קען גוט דעם יצר הרע. אבער ראשי חדשים לעמך נתת, ראשי חדשים לעמך נתת, כ'האב דיר געבן התחדשות שטענדיג. כ'האב דיר געבן א נייעם זמן, הייב אן ווער א נייער מענטש! ווער א נייער מענטש! דאס איז די טענה אויפן מענטש, כ'האב דיר געבן א זמן ווער א נייער מענטש! ראשי חדשים לעמך נתת. אזוי מיט אן התחזקות. מען פארמאכט אלע דריי זייטן וואס איז די אות בית. ווי ר' בן ציון אפטער האט געזאגט, אז די וואך שטייט נאכן חטא אדם הראשון, שטייט ויתפרו עלה תאנה. תאנה, ווי רופט מען אויף אידיש תאנה? א פייג. יא. און אויף אידיש איז דא נאך א מאל, נאך א זאך, אז איינער וויל יענעם ווייזן איך לאך אויף דיין קאפ, איך לאך זיך אויס פון דיר, נעמט ער דעם אגודל צווישן די צוויי פינגערס און ווייזט אים א פייג. א פייג. דאס הייסט אויך א פייג. האט ר' בן ציון אפטער געזאגט ויתפרו עלה תאנה. אז אדם הראשון, געזינדיגט, האט זיך ארומגעדרייט, חברה, א פייג, פייג, איך ווער, איך טו תשובה, איך ווער א נייער מענטש. א פייג. מען דארף נישט ווייזן יענעם דעם פייג, מען דארף ארויסזען פאר זיך אז ער גיט דעם פייג אריין פאר אים און ער וויל צו ער ווערט א נייער מענטש ווערן. ווייל תוס' ברענגט דארט אין סנהדרין דף ע' אז ווען אדם הראשון נאכן עסן פון חטא עץ הדעת זאגט תוס' טרדו והוציאו מחוץ לגן עדן, דער רבוש"ע וועט אים ארויסשיקן פון גן עדן, והוא מחזר זאגט תוס' על כל האילנות לא היו מקבלין אותו, מה היו אומרים לו, אלע ביימער האבן אים געזאגט, אמר רב ברכיה, הא גנבא דגנב דעת בריה, דעתא דבריה, היינו דכתיב אל תבואני רגל גאוה, יעדע בוים האט אים געזאגט, איין בוים האט געזאגט אל תבואני רגל גאוה, ער קומט צו א צווייטן בוים זאגט תוס' האט אים געזאגט ויד רשעים אל תנידני, טשעפעט זיך אפ.
איינער האט אים אנגענומען, ווער? נאר די תאנה. די תאנה האט אים אנגענומען. א תאנה, די שאכל ממנה פתחה לו דלתיה וקיבלתו. דער קיצער האט זיי געזאגט א תאנה א פייג, מיט א פייג קומט מען צוריק.

האט דער אייבערשטער אים געזאגט, ויאמר מי הגיד לך כי עירם אתה, המן העץ אשר צויתיך לבלתי אכל ממנו אכלת, ווי דער הייליגער ריזשינער האט א מורא'דיגע ווארט מיט א מעשה, פריערט א מעשה, א מקדים א מעשה, ס'איז געווען איינער פון תלמידים פון בעל התניא, וואס איז געווען ביי די זעלנערס פון רוסישער צאר, דער רוסישער צאר האט געהאט מחלת רדיפה, פערענויע, ס'האט זיך אים געדמיונ'ט אז מ'לויפט אים נאך מ'וויל אים הרג'נען.

ער האט געציטערט, ער האט זיך אנטוהן אז דער וואגן איז שוין אריבערפארן, נאקעטיגערהייט, אזוי שטייט מען פארן מלך? האט ער גלייך געזאגט פארן מלך, פארן רוסישער צאר, אז פאר אזא גרויסער מלך קען מען שטיין אפילו אזוי, און האט אים מוחל געווען. טייטשט דער הייליגער ריזשינער, דאס איז דא די טייטש די וואך, דער רבוש"ע פרעגט אדם הראשון, איכה! ווי ביסטו? האט אדם הראשון געזאגט, כי עירם אנכי איך האב געזינדיגט, בין איך עירום, דעמאלטס האט ער זיך געכאפט אז ער איז עירום, אז ער איז נאקעט, ואחבא! ויאמר האט דער אייבערשטער אים געזאגט מי הגיד לך כי עירם אתה ווער האט דיר געזאגט אז דו וואס דו ביסט עירום שטערט אז זאלסט ווייטער גיין ווערן א נייער מענטש אזוי פונקט ווי ס'איז געווען ביים רוסישן צאר וואס האט ער געזאגט דער זעלנער אויף אזא גרויסע מלך קען מען שטיין אפילו עירום איז מי הגיד לך כי עירם אתה ווער האט דיר געזאגט אז דער עירום שטערט אז זאלסט ווערן יעצט א נייער מענטש האסט געקענט עירום ווייטער יעצט זיך נעמען מיר דינען פארוואס אויף גאלד האסט די נאז פארוואס אראפגעלאזט מי

און ער האט נישט תשובה געטון דערפאר האט מען אים ארויסגעווארפן, נאכן ארויסווארפן האט ער געוואלט תשובה טון שוין שפעט, אבער עס איז נישט געווען ווייל ער האט געזינדיגט ווייל ער האט נישט תשובה געטון. מיר ווערן יעצט יעצט נייע מענטשן, ווי ס'זאגט רבי ר' בונם, אז מען וועט נישט פרעגן, אין הימל פרעגט מען נישט קיין מענטש פארוואס האסטו געזינדיגט זאגט רבי ר' בונם, ווייל ער וועט האבן זיבן הונדערט תירוצים, איין שאלה וועט מען פרעגן, פארוואס האסטו נישט תשובה געטון אויף דעם נישטא קיין תירוץ, ס'איז דאך א נייע זמן, א נייע ווינטער זמן און הייליגע טעג,

בית ישראל האט געזאגט ער האט געהאט פון דעם ווארט חיזוק פערציג יאר שמחה, מ'הייבט אן אויפהייבן די נאז נישט פארדישעט, טאנצן שמחת תורה, געהאט יראת שמים יום כיפור, און יעצט פארגעסן פון אלע ביידע זאכן, ווער פארגעסט נעמט איר מיט אונז אלע ביידע זאכן, פון איבער א נייס פון דאס ניי. און מען באנייט זיך טאקע. ווי האט ער געזאגט רבי חיים שמואלעוויץ, עס גיבט א זיס ווארט, די גמרא זאגט אין שבת פ"ח אין חגיגה י"ג, די גמרא זאגט דבר צוה לאלף דור, אז די תורה איז שוין באשאפן געווארן טויזנט דורות פאר מתן תורה, אזוי זאגט דרש'נט די גמרא, יא, די עולם געדענקט, די גמרא זאגט ת' ת' ק' ע' ד' דורות, נײַן הונדערט פֿיר און זיבעציק דורות פאר בריאת העולם איז שוין געווען די תורה, עס איז געווען נײַן הונדערט פֿיר און זיבעציק דורות, די גמרא זאגט הקדוש ברוך הוא בונה עולמות ומחריבם.

און א צווייטע זאך פארוואס האט טאקע דער אייבערשטער בונה עולמות ומחריבם נײַן הונדערט פֿיר און זיבעציק דורות דער אייבערשטער בונה עולמות ומחריבם פארוואס טאקע פארוואס זאגט ער אזוי מען זאגט יעדן בחור אפשר דארף מען זיך לערנען דאס ס'גייט מיר נישט איך האב שוין געפריווט ס'גייט מיר נישט אפשר פריווטסטו נאכאמאל ס'איז א נייע זמן וואס ענטפערט דער בחור

ער זאגט די וואך א מורא'דיגע חיזוק יסוד, טאקע אויך פאר בחורים איידער מ'הייבט אן דעם זמן, און אויך פאר אינגעלייט, און פאר אלעמען, ער זאגט א מורא'דיגע חיזוק ווארט, ער גייט דא ארויס מיט א אינטערעסאנטע געדאנק וואס איז קעגן די אלע וואס אונז ווייסן אויף וואס מיר האבן געלערנט אין חדר, וויאזוי אונז האבן געלערנט אין חדר, אלע ווייסן וואס האבן מיר געלערנט אין חדר, אז אין אנהייב איז געווען די די זון מיט די לבנה, צוויי מאורות הגדולים, ביידע זענען געווען גרויס, יא? נאר וואס? די גמרא אין חולין סמך, אז די אז די די לבנה האט געזאגט פארן אייבערשטן, אין שני מלכים משתמשים בכתר אחד, יא, אין שני מלכים, אבער האט די אייבערשטער געזאגט לכי ומעטי את עצמך, לכי ומעטי את עצמך, שפעטער געוואלט מפייס זיין, און געברענגט כוכבים, איז אזוי האט מען געלערנט אין חדר, אז אין אנהייב זענען געווען אלע ביידע גרויס, אונז האבן נישט סתם אזוי געלערנט אין חדר, וואס איז די יסוד צו דעם? ווייל שטייט די וואך, ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, שטייט קודם שני המאורות הגדולים, און שפעטער שטייט את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטן לממשלת הלילה, איי וואס איז די טייטש? אז אין אנהייב זענען ביידע געווען גרויס, די לבנה האט געזאגט אין שני מלכים משתמשים בכתר אחד, און דער אייבערשטער זאגט לכי ומעטי את עצמך, קומט די הייליגע חתם סופר, ער זאגט ס'קען נישט זיין, דאס קען נישט זיין, ער זאגט צום גאנצן בריאה קען נישט זיין קיין אזא זאך,

גרש ירחים האבן געליינט שמחת תורה און נאר אויף דעם נעמען ווי די לבנה איז קלענער פון די זון, ער זאגט רבים מהמעיינות והנהרות תלויין במהלך הלבנה, פון מעיינות און נהרות ווענדן זיך מאכט, און די גאנצע כל ענין לילה ויום תלוי בו, די לילה ויום ווענדט זיך אין די לבנה, אלסדינג איז נאר ווען די לבנה איז ווי גרויס ווי יעצט, נאר ווי ס'איז יעצט, ואם כן זאגט ער איך שייך לומר פרעגט די הייליגע חתם סופר, ווי קענסטו זאגן אזא זאך, שאי לאו קטרוג הלבנה היתה הלבנה כחמה ממש בגודלה וטבעה, ווילסט מיר זאגן אז ווען נישט די קטרוג הלבנה וואלט עס געווען ממש גרויס פונקט ווי די זון, ס'קען נישט זיין קיין אזא זאך זאגט דער חתם סופר, זאגט דער חתם סופר אונז זעמער אפילו לעתיד אויב דו ווילסט וויסן שטייט לעתיד והיה אור הלבנה כאור החמה, און וואס שטייט גלייך נאכדעם? ואור החמה שבעתים, ס'קען נישט זיין קיין אזא זאך זאגט דער חתם סופר, סיי וועגן תבואות, גרש ירחים, סיי וועגן יום ולילה, וועגן אותות מועדים, קען נישט זיין די לבנה זאל זיין גרעסער ווי זי איז, די לבנה מוז זיין קליין, זי מוז זיין קליין, און ממילא גייט די חתם סופר ארויס קעגן דעם, זאגט ס'איז נישט ריכטיג, אונז האמיר נישט ריכטיג געלערנט פשט אין גמרא, נישט ווי אונז האמיר געלערנט אין חדר, דער אמת איז זאגט די הייליגע חתם סופר, פון אנהייב אן איז די לבנה באשאפן געווארן קלענער פון די זון, רבותי שימו לב אל הנשמה, וואס האמיר איז דאס מורא'דיג מחזק וכו' פון אזא חתם סופר, מורא'דיגע חיזוק. ער זאגט למעשה איז די לבנה באשאפן געווארן גלייך פון אנהייב אן קלענער פון די זון. נו, פארוואס שטייט ויעש אלקים את שני המאורות הגדולים? שטייט דא איז דאך אינטערעסאנט וואס שטייט שני המאורות הגדולים. ווידער דער חתם סופר ניין, די לבנה איז באשאפן געווארן קלענער פון די זון כלשונו הקדוש פון הייליגן חתם סופר, זאגט ער והנמלה הקטנה

אז ס'איז דא איינער, למשל א שטייגער, איינער גיבט א צוויי מיליארד דאלער געבויעט בניינים מיט מקוואות, פשש אזא צדקה, א ים מיט זכיות, צוויי מיליארד דאלער געגעבן, שטייט פון די אנדערע זייט די ארעמאן און ער האט עס נישט, און ער גיבט וואס ער קען, ער גיבט צוואנציג שקל, צוואנציג ארץ ישראל'דיגע שקלים, אבער דאס איז וואס ער קען, זאגט די אייבערשטער, ביי מיר זענען זיי ביידע גלייך, את שני המאורות הגדולים. זיי זענען ביידע גלייך ביי מיר. דערפאר האט דער אויבערשטער געשריבן את שני המאורות הגדולים אין תורה, ווייל די לבנה איז געווען קליין, די לבנה איז טאקע געווען קליין, אבער דער רבוש"ע האט געוואלט אז א מענטש זאל וויסן אז טאמער איז דא איין אינגערמאן וואס קען לערנען צען שעה, דא א צווייטע אינגערמאן איז פארנומען אדער מ'קען נישט, נאר צוויי שעה, אבער די צוויי שעה האקסטו אריין ווי ס'דארף צו זיין, ביי מיר פונקט ווי די צען שעה, זאגט דער אייבערשטער די זעלבע זאך, די צוויי שעה אז דו האקסט אריין מיטן גאנצן כח, מיטן גרויסן מח, איז פונקט ווי די צען שעה. די רבוש"ע זאגט וואס איך דארף פון דיר דאס איז אין דיין מצב דא איינער דאווענט צוויי שעה דאווענט צוויי שעה קומט איינער איך בין א ארבעטער איך האב נישט קיין צייט איך האב פופציג מינוט אבער די פופציג מינוט די שעה איז כולו קודש איז ביי מיר פונקט ווי דעם גרויסן פאר דערפאר האט די תורה געשריבן ויעש אלקים את שני המאורות הגדולים זאגט ער די לבנה איז געווען קלענער אבער דער רבוש"ע האט דאס געוואלט באווייזן זאגט ער ווי ים

ועבודה, אף על פי שאינם משכילים אלא משמם ולמעשה, איז דא איינער וואס איז מתייגע על התורה ועל העבודה, און ער שטייגט, דער צווייטער פלאגעט זיך און פארשטייט נישט, זאגט דער אייבערשטער ביי מיר זענען זיי ביידע גלייך, דהיינו הך די זעלבע זאך, את שני המאורות הגדולים, זענען ביידע גרויס. על כן קרא אותם את שני המאורות הגדולים משום ממשלתם בעולם כי מבין שניהם נעשה קיום הנהגת התורה בעולם איך דארף האבן צוויי סארטן איך דארף האבן אזא איינער וואס לערנט צען שעה און איך דארף איינער וואס לערנט צוויי שעה דער אייבערשטער זאגט איך דארף עס ביידע ואף שאחד קטן ואחד גדול בכמות ער לערנט דאך אכט שעה און ער לערנט צוויי שעה אבער מכל מקום באיכותן שניהם גדולים באיכות זענען ביידע גלייך ולהורות נתן בזה לבני אדם זאגט דער חתם סופר, זאגט דער הייליגער חתם סופר דער אייבישטער האט עקסטער געשריבען שני מאורות הגדולים וואס אייבישטער האט דיר געוואלט אויסלערנען, שאין גבהות לפני המקום לא עשיר בעשרו יעצט מיין מיט דיינע צוויי מיליארד דאלער או גיבור בגבורתו כי אם השכל וידוע אותי א שטייגער עס צו פארשטיין ממחיש זיין אויף אונזער שפראך דא איז געקומען איז געווען א באס דרייווער פון תפרח.

פֿיר צוויי צוויי קומט פון ירושלים עיר הקודש, געפאקט און געשטאפט דא אין קאקאקאלע, ביי קאקאקאלע טרייבט ער ארום דארטן, ע ע ע געפאקט און געשטאפט, און ער גייט ארויף צום מנהל מיט א גאנצע זאק פון געלט, מיט א טויזנט שקל גייט ער ארויף צו אים, ער האט אים מקנא געווען, גיב א קוק. איך ברענג דא פיר פינעף נוסעים, צוואנציג דרייסיג שקל גיי איך ארויף צום באס, ער קומט ארויף מיט אזא געפאקטע באס מיט א זאק מיט געלט, האט ער מקנא געווען צו מארגנס קם ועשה מעשה, האט געביטן די נומער, האט געשריבן ביי זיך דער דרייווער פון תפרח, דער באס דרייווער, ער שרייבט דארטן פיר צוויי צוויי, איז ער ארויף געגאנגען קיין ירושלים אנגעפאקט א באס, און ער קומט אריין קיין בני ברק מיט א אנגעפאקטן באס, און ער האט געהאט א זאק מיט געלט, און ער גייט ארויף צום מנהל מיט א זאק מיט געלט, פרעגט אים דער מנהל וואס איז דא היינט?

זאגט ער, וואס אי? זאגט ער, איך, מיר פעלט באסעס פון ירושלים, איך דארף דא נישט אזוי דרינגענד פון ירושלים, אז ס'פעלט א באס קען איך נישט צולייגן א באס, די, די, אונזערע, אונזערע קאמפאני ארבעט אז אונז האבן פון אשקלון, פון דימונה, פון באר שבע, פון חיפה, פון ירושלים, און פון תפרח, אבער אז נעכטן איז נישט געווען קיין באס פון תפרח קען איך פאר צושליסן דעם גאנצן, דעם גאנצן, דעם גאנצן סטאנציע קען איך דא שליסן. אזוי זאגט דער אייבישטער, דער אייבישטער זאגט איך דארף האבן א באס פון ירושלים און פון תפרח, דער וואס לערנט אַכט שעה און דער וואס לערנט צוויי שעה, דו ווילסט נאכמאכן יענעם, און אז עס גייט נישט יענעם, ווערסט א שני מאורות הגדולים, דער פונקט ווי דער, דו פארשטייסט א תחנה פון באסעס, דו מוזט האבן פון תפרח פון אשקלון פון דימונה, אפילו דא איז פינף מענטשן און דא איז הונדערט מענטשן, אבער איך דארף האבן, זאגט דער אייבישטער, די זעלבע זאך, איך דארף האבן דער וואס דאווענט צוויי שעה און דער וואס דאווענט פֿופֿציק מינוט, דו דאווען נאר מיט די גרויסע כוונה, ביסטו דער שני מאורות הגדולים, די זעלבע זאך ווי יענער גרויסער וואס דאווענט צוויי שעה.

איך וויל זיין א קטן. זי האט געשריגן, אין שני מלכים משתמשין בכתר אחד, דו ווילסט זיין די קטן. וואס האט איר דער אייבערשטער געענטפערט, ווען דו וואלסט טאקע געווען גדול, וואלסטו געווען גרויס, און דו ווילסט זיך רופן קטן, וואלט איך מסכים געווען. אבער היות אז דו ביסט טאקע, באמת ביסטו קליין, איז טאמער דו העסט זיך רופן קטן, וועט דאך ארויסקומען אז ס'וועט נישט אריבערקומען דעם מסר וואס איך וויל מען זאל אריבערגיין שני המאורות הגדולים. איך שרייב דאך את שני המאורות הגדולים, פארוואס זאל איך ווילן אז מען זאל פארשטיין אז וואס אז אפילו צוויי שעה, אויב מען לערנט מיט א מסירות נפש פונקט ווי די אכט שעה. און דו אז דו ביסט קטן וואלסטו טאקע געווען א גדול ווי די זון, וואלט מיר נישט געארט זאלסט הייסן קטן. אבער היות אז דו ביסט טאקע קליין, און איך וועל שרייבן פאר דיר קטן, וועט דאך ארויסקומען א מכשול אז די עולם וועט מיינען אז פארוואס הייסטו קטן? ווייל דו ביסט קליין, און מ'וועט נישט פארשטיין אז די באס פון תפרח איז פונקט ווי די באס פון ירושלים, וועט דאך ארויסקומען דער. פאר דערפאר איז דא איין עצה, האט די אייבישטער געזאגט, לכי ומעטי את עצמך. וואס טייטש לכי ומעטי את עצמך זאגט דער הייליגער חתם סופר אז ביז דעמאלטס איז געווען די אור פון די לבנה זי האט געהאט אליין אור זי האט געהאט אליין אור פון דעמאלטס דער אייבישטער געזאגט פון היינט קריגסטו די אור נאר פון די זון די ביסט שווארץ די קריגסט נאר פון די זון כדי די עולם זאל פארשטיין א פארוואס הייסטו קטן ווייל די קריגסט דעם אור פון די זון

עם השם, חזקו ונתחזקה. ער זאגט דער זרע שמשון די וואך, א מורא'דיגע ווארט, זרע שמשון איז דאך א מסוגל'דיגער ספר, מסוגל אויף אלע ישועות, זאגן א מאמר די וואך, ער זאגט אזוי אין אינגען אינגען, ער זאגט אז רשי זאגט בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, פארוואס שטייט נישט השם? ווייל בתחילה עלה במחשבה לברוא במידת הדין, בראשית ברא אלקים, וראה שאין העולם מתקיים. ער האט משתף געווען די מידת הרחמים און דערפאר שטייט וועגן דעם וראה שאין העולם מתקיים הקדים מידת רחמים שיתפה למידת הדין והיינו דכתיב ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמים פרעגט דער זרע שמשון ווען ס'דא מידת הדין ווען ס'ארבעט מידת הדין וואלט קיינער נישט געזינדיגט פארוואס ווייל אז ס'ארבעט נאר מידת הדין איז א מענטש זינדיגט ווערט ער נענש אויפן פלאץ און ער שטארבט וואלט קיינער נישט געזינדיגט, וואלטן אלע געווען צדיקים אלע קדושים, יא? אזוי וואלט דאך געווען. איז פרעגט דער זרע שמשון, וכי אין העולם, ואם היו כולם צדיקים למה אינו יכול לעמוד? אז ס'איז דא נאר מידת הדין, וואלטן דאך אלע געווען צדיקים. ווער וואלט נישט געציטערט זינדיגן? ער ווייסט ער שטארבט אויפן פלאץ. איז וואלטן דאך אלע געווען צדיקים, ווען אלע וואלטן געווען צדיקים, איז ראה שאין העולם מתקיים במידת הדין, אזוי איז די לשון פון זרע שמשון, ואם היו כולם צדיקים למה אינו יכול לעמוד? די וועלט קען נישט שטיין א וועלט פון כולו צדיקים? רבותי הערט דעם דער תירוץ וואס ער ענטפערט זאגט א מורא'דיגע תשובה ער זאגט אזוי חזל זאגן על שלושה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים אויף דעם שטייט די וועלט חזל זאגן אויך אין שבת קוף למד גימל זאגט די גמרא ווי אזוי דארף איך זיין א גומל חסד פון ווי דארף איך זיך עס לערנען זאגן חזל והלכת בדרכיו מה הוא רחום אף אתה רחום מה הוא חנון אף אתה חנון פארוואס דארף איך זיין א גומל חסד? פארוואס? פארוואס? ווייל דער אייבערשטער איז א גומל חסד, והלכת בדרכיו מה הוא רחום אף אתה רחום, מה הוא חנון אף אתה, דערפאר דארף איך זיין א גומל חסד. זאגט די גמ' זרע שמשון, ווען דער אייבערשטער וואלט באשאפן נאר במידת הדין, וואלטן געווען אלע צדיקים, מען האט דאך פריער געזאגט אלע וואלטן געווען בין אדם למקום, אבער בין אדם לחבירו וואלט קיינער נישט געווען קיין צדיק, פארוואס? ווייל כ'האב זיך נישט פון וועמען צו לערנען, ס'איז נישט געווען, ס'וואלט נישט באשאפן געווען מידת הרחמים. האב איך נישט פון וועמען צו לערנען מה הוא רחום אף אתה רחום, וואלט דאך נישט געווען קיין בין אדם לחבירו, אזא וועלט דארף איך נישט האבן זאגט דער אייבישטער, דאס איז ראה שאין העולם מתקיים, ווייל על שלשה דברים העולם עומד, על התורה ועל עבודה ועל גמילות חסדים, ס'שטייט דאך נאר על התורה ועל עבודה ועל גמילות חסדים, און ממילא זאגט ער אז אלע בריות זאלן זיין צדיקים בין אדם למקום און זיין רשעים בין אדם לחבירו, אזא וועלט איז אינו ראוי להתקיים, ער שרייבט דא אזוי דעם לשון. און פארליינען זיין לשון ויש לומר שהרי שנינו על שלשה דברים העולם עומד ואחד מינייהו גמילות חסדים ועוד אומרינן די גמרא זאגט אין שבת והלכת בדרכיו ובו תדבק מה הוא גומל חסדים אף אתה גומל חסדים זאגט דער זרע שמשון ואם הבורא ברוך הוא לא היה משתף מידת הרחמים בבריאת העולם איז דאך לא היה שום אדם גומל חסדים שהרי אף הקדוש ברוך הוא אינו מתנהג אלא בדין דער אייבערשטער אליין פירט אלעס נאר בדין

דער אייבערשטער האט ארויס געווארפן פון גן עדן נישט ארויס געווארפן שטייט נישט אזוי וישלחהו ה' אלקים מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לקח משם גיי ארבעט דארטן די אדמה שפעטער שטייט ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים האט אוועק געשטעלט דארטן די כרובים מלאכי חבלה לשמור ער זאל נישט אריין גיין זאגט דער חתם סופר אזוי אז נאכן חטא האט געזינדיגט דער אייבערשטער וויל אים ארויס טראסקען פון גן עדן ארויס אבער מען טאר דאך נישט זיין מבייש קיין מענטשן כבוד הבריות

איז ויגרש את האדם פארמאכט דעם גן עדן זאגט דער חתם סופר, מען האט פארמאכט די שערים און דעמאלטס אוועקגעשטעלט וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים, און ממילא איז שוין די בושה נישט געווען אזוי ניכר. פארשטייט מען? ווען מען דארף איינעם ארויסטרייבן פון גן עדן, ווי אזוי מען טרייבט אים ארויס? זיך אויסלערנען, מה הוא רחום, והלכת בדרכיו, ווען מען מוז אים ארויסטראסקען, ער האט געזינדיגט, ווי אזוי האט ער ארויסגעטריבן? דא א חתם סופר היינט געווען די יארצייט אין חושן משפט סימן כ' א קליינע תשובה חברה זענען געגאנגען קעגן די מרא דאתרא איך מיין לשם שמים ווער מיינט נישט לשם שמים אוודאי איז לשם שמים דאך פשוט ער האט א לשון דער חתם הייליגער חתם סופר שרייבט דא ער הייסט דא דארטן סאיז זייער א קליינע תשובה ער שרייבט דארטן אזוי זאלן אפשטעלן די גראשקע, זאלן אויפהערן צו קאמאנדעווען קעגן מרא דאתרא, און ער שרייבט זיי כשם שקשה עונשם של מידות, מידות הייסט משקולות, די משקולות, יא? איז די גמרא זאגט דאך, אין בבא בתרא פ"ה, זאגט די גמרא קשה עונשם של מידות, יותר מעונשם של עריות, קשה עונשם של מידות,

ער זאגט כי מצות כתיבת ספר תורה ללמוד בו ועל ידי הגמרא והפירושים ידע פירוש המצוות והדין על בוריו לכן הם הם הספרים שאדם מצווה לכותבם בקיצר איז האט ער געטענה'ט דער פני מנחם אז פתיחת הארון איז דאך באקאנט אז ס'איז אן עת רצון איז ווען איז ווען איז אן עת רצון לויט דעם רא"ש ווען ער מאכט אויף די גמרא ער זאגט דאך היינט איז די מצות כתיבת ספר תורה מ'זאל שרייבן גמרות מיט משניות ווען מ'מאכט אויף א גמרא דעמאלטס איז דא עת רצון, ווער וועט זאגן דעמאלטס בריך שמיה? ווער רעדט יעצט אז ס'הייבט זיך אן די ישיבות און די כוללים איז אוודאי די גרעסטע רעוא דרעוין, אבער מען דארף אבער מען דארף זיך א שאקל געבן, זיך זיך גיבן טאקע אן הייב אן מיט אן ערנסטקייט, א ערנסטקייט א הייב אן, מיט א ערנסטקייט מיט א יראת שמים. מיט א ברען, ווי דער חידושי הרי ם געזאגט, אז דער חידושי הרי ם ברענגט עפעס אזא שארף לשון, אז די וואכעדיגע די וואכעדיגע סדרה, וואס איז געווען, וואס האט דער נחש געזאגט צו חווה, דער עולם געדענקט? ויאמר אל האשה, ער האט געזאגט, דער נחש האט געזאגט צו חווה, אף כי אמר אלקים לא תאכלו, זאגט דער חידושי הרי ם, אף כי אמר אלקים, אראפגעלאזט א פראפיל, האט ער געזאגט. אראפגעלאזט די היט. זאג דיך נישט ארום דעם לשון. דאס איז זיין לשון. בתנועה קלה, מיט א קליינע תנועה, יכול האדם לקרר את חברו מעבודת השם יתברך. כי אצל הנחש כתיב אף כי אמר אלוקים. שהנחש אומר לחוה, אף כי אמר אלוקים. וואס איז דען אז השם יתברך האט געזאגט, מיד נתקררה דעתה ואכלה מעץ.

מיט אן יראת שמים וויטאג זאגט זאגט די בית אברהם, אז שטייט דארט אין פסוק נאכן פארן דור המבול, ויראו בני אלקים את בנות האדם כי טובות הנה ויקחו להם נשים כל אשר בחרו, זאגט די בית אברהם לויט, רש י אליין ברענגט א פאר דעות, ס'דא פאר דעות אין מדרש אויכעט, ווער איז געווען די בני אלקים, מלאכים, ס'דא פארשידענע דעות, רש י ברענגט צוויי דעות אויכעט, ויראו בני אלקים, זאגט ער, די בית אברהם, לויט אלע דעות איז די בני אלקים נישט געווען קיין פשוטע מענטשן, אבער מ'האט אנגעהויבן מיט די ויראו בני אלקים את בנות, פו! האט א דור המבול ארויסגעקומען פון זיי. איינער איז געווען ונוח מצא חן בעיני ה' די אויגן זענען געווען אפגעהיט. דאס הייסט די אויגן זענען אפגעהיט. און די וואכעדיגע סדרה די גאנצע בראך ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים. אכטונגען מיט גדרים אין יראת שמים. נישט פשוט גדרים אין יראת שמים. אין ליבאוויטשער רביס פלעגן זאגן עפעס אזא אמרה אז א נבדל

די יראת שמים דאס איז די בית. די עיקר איז די בית. דו הייבסט אן צו לערנען, מוזסט געדענקען אז ס'איז דא א בית, בציעות דאס איז די תורה, די עיקר אז ס'איז דא א בית די יראת שמים. מיט די יראת שמים, ווי איז אין סלאנים האט זיך געדרייט א ווערטל, איין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אז דער מענטש האט מורא פון צוברעכן א תאווה, האט מען, איין אדם מת וחצי תאוותו בידו.

של ה הקדוש זאגט אז די וואך שטייט ויתהלך חנוך את האלקים ואיננו כי לקח אותו אלקים. אזוי שטייט די וואך. ברענגט דער של ה הקדוש אז דער תוספות ברענגט דאך אין יבמות ט ז, זאגט תוספות א ש א קשיא, אז פון איין זייט איז דא א פיוט פונעם רבינו תם, א פיוט פון דער רבינו תם וואס איז יוצר פון שמחת תורה, עס הייסט נער משרת, און דארטן אין דעם פיוט שטייט דארטן אז דער מלאך מטט וואס הייסט שר העולם ער איז חנוך, דער מלאך מטט וואס ער הייסט שר העולם ער איז חנוך, דער רבונו של עולם האט אים איבערגעדרייט, ואיננו כי לקח אותו אלקים וואס איז ער געווארן שר העולם, פרעגט תוספות א קשיא, אז די גמרא אין חולין דף ס' זאגט, אז בששת ימי בראשית פתח שר העולם ואמר ישמח השם במעשיו ווי קומט דאך אויס אז נאך פאר חנוך ששת ימי בראשית איז נאך נישט געווען קיין חנוך איז דעמאלט שוין געווען שר העולם וויאזוי קען דער רבינו תם זאגן וויאזוי קען זאגן דער רבינו תם אין זיין פיוט אז דער מלאך מטט ס'איז שר העולם דאס איז חנוך

נאך אפאר דורות איז געבוירן געווארן חנוך, זאגט דער של"ה הקדוש חנוך האט געלעבט אין א דור המבול אין א שווערע דור, וואס איז א דור וואס השחית כל בשר את דרכו, און ער און ער האט זיך געהיטן מיט קדושה וטהרה אין אזא דור, בשכר זה האט דער רבוש"ע אים גענומען און ער האט אים אריינגעלייגט אין דעם מלאך מטט, אין דעם שר העולם, ווייל ער האט זיך מקדש געווען בקדושת החיים אין א שווערע צייט. איינער איז זיך מקדש בקדושת החיים אין א שווערע צייט, און פארשטייט ממילא זאגט דער של"ה הק' נישט קיין סתירה, עס איז געווען טאקע שר העולם, ששת ימי בראשית. חנוך האט זיך מקדש געווען דאס לעבן אין אזעלכע שווערע צייטן, עס איז געווען א דור המבול, האט דער רבונו של עולם אים גענומען, ואיננו כי לקח אותו אלוקים האט אים אריינגעלייגט אין דעם מלאך מטט. נאר איך מיין צו זאגן וואס דאס וואס דאס איז טייטש ווי זייט מען איז תשפ"א אין אזא דור מען איז זיך מקדש בקדושת החיים מען מאכט זיך גדרים אין יראת שמים מען לאזט זיך נישט נאך ווי זאגט רבי אלחנן וואסערמאן ברענגט אין קובץ הערות אין מסכת יבמות עמוד 150 שטייט סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם וואס טייטש כי זה כל האדם זאגט ער דער מענטש דער עולם איז צוגעוואוינט צו וויסן אז יראת שמים איז א מעלה ביי א מענטש, איינער וואס האט נישט קיין יראת שמים איז אויך א מענטש, נאר ס'פעלט אים די מעלה, ס'פעלט די מעלה, זאגט ער ניין, דער פסוק זאגט כי זה כל האדם, אז יראת שמים איז דא א מענטש, אז ס'איז נישטא קיין יראת שמים איז דא נישטא קיין מענטש, איז דא דא א בהמה, כי זה כל האדם, נישט אז ס'איז דא א מענטש און יראת שמים איז א מעלה, נאר כי זה כל האדם, די גאנצע מענטש איז נאר, איינער וואס האט נישט קיין יראת שמים איז בכלל נישט קיין מענטש, ער איז א בעל חי. זאגט ער כי זה כל האדם היינו, זאגט ער די איכות פון די מענטשן ווענדט זיך וויפיל יראת שמים ער האט, האט ער ווייניגער יראת שמים איז ער א קלענערע מענטש, האט ער מער יראת שמים איז ער א גרעסערע מענטש, האט ער אינגאנצן נישט קיין יראת שמים איז ער בכלל נישט קיין מענטש ער איז א בילד פון א מענטש. איז זאגט ער איז ער ממשיך ר' אלחנן וואסערמאן ער זאגט אזוי, שטייט אין זוהר הקדוש די וואך ס'איז ידוע אז נעשה אדם ווען דער רבונו של עולם זאגט נעשה אדם האט דער רבונו של עולם גענומען פון אלע עליונים ותחתונים פון אלע החיות זאגט ר' אלחנן ער האט גענומען דעם פון שור פֿונעם נחש, פֿונעם לײב, פֿונעם נחש, זאָגט רב אלחנן װאַסערמאַן, דער מענטש איז מורכּבֿ פֿון אַ גאַנצער חיה, גן-החיות, אין לך חיה רעה ונוראה מזו, זאָגט ער, פֿון אַ מענטש, װײַל ער איז מורכּבֿ פֿון אַ גאַנצער גן-החיות. װאָס טוט מען בײַ חיה רעה? אַ שלשלת. אָן קײן שלשלת איז ביטער כּמו גאַל. כּדי דער מענטש איז אַ סך ערגער. ער איז, זײַן לשון איז דאָ, ומאחר שלחיה אַחת טורפת, טורפת, צורך לקושרה בשלשלת של ברזל,

ס'וועט נישט העלפן גארנישט ווען ווען ס'וועט כאפן אייך, כמו שאמר אברהם לאבימלך רק אין יראת אלקים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי, זאגט ער הכוונה רק, זאגט ער וואס הייסט רק אין יראת אלקים, שזולת יראת השם לא היו חסרים שום מעלה, בחכמה ומידות ודרך ארץ, ס'האט זיי גארנישט געפעלט, אבער יראת שמים האבן זיי נישט געהאט איז הרגוני, אינטעליגענטן, בעלי מידות, גוטע, אלעס פיין, רק אין יראת אלקים זאגט ער הרגוני, ס'וועט גארנישט העלפן, אצל אלקים יראו כזה כבוד.

האט ער געזאגט, מיר זאגן אין די ווינטער נעכט, אה, ס'איז דא, מ'דארף ארויסטאנצן פון בעט פארטאגס, ס'איז דא נעכט, מ'דארף איבערברעכן א נאכט, אמאל א עצבות, אמאל א יראת שמים, מ'דארף ברעכן נאכט, פלגות לילה, אה, אויב אזוי זיין יום טוב אינדערוואכן, מ'נעמט עס אבער רואיג, אז מ'דארף ברעכן נעכט וועט שוין זיין זיין יום טוב אינדערוואכן. יא. ס'איז.

און פון דא זאגט ער אז די עיקר מויל רעדן איז אויף תפילה, רעדן צום אייבערשטן, זיך אויסרעדן צום אייבערשטן, זיך אויסגיסן דאס הארץ צום אייבערשטן, דאס איז די עיקר, די עיקר וואס אויף דעם האט מען באשאפן די מענטשן מיט א מויל, זיך אויסגיסן דאס הארץ צום אייבערשטן, רעדן צום אייבערשטן, לרוח ממללא. און ווי האט איינער געזאגט אז ווען ער איז געווען א קליין אינגעלע האט אים שטארק פארדראסן, די גאנצע סדר האט אים דא פארדראסן, ער ווייסט נישט, ער איז געווען א קליין אינגל, ער האט געזען ער דארף מאכן א גלאז קאווע, דארף ער נעמען א בענקל ארויסצונעמען די קאווע מיט די ציקער. ער וויל אנצינדן א לאמפ, דארף ער נעמען א לייטער ארויפגיין צום שאלטער אנצינדן. ווער איז די קבלן? ער איז געווען זייער צוקאכט אויף אלע קבלנים וואס האבן געבויט די בנינים. א מעשה, איך דארף נעמען א בענקל ארויסצונעמען קאווע? איך דארף נעמען א לייטער אנצינדן א לעמפל? דער תירוץ איך בין אונטערגעוואקסן האב איך פארשטאנען אז די בנין האט מען נישט געבויט פאר קליינע אינגעלעך מען האט עס געבויט פאר גרויסע מענטשן פאר די אינגלעך איז דאס געבויעט געווארן אז טאמער זיי דארפן עפעס זאלן זיי בעטן פון די גרויסע זאגט ער אויך די אייבישטער זאגט איך האב נישט באשאפן פאר דיר די בריאה איך האב עס באשאפן פאר מיר אז דו וועסט דארפן עפעס זאלסטו מיר בעטן אז דו דארפסט עפעס און אז מען וויל אליין קען מען אראפפאלן פון לייטער נעמט מען א לייטער און פאלט אראפ פארשטייסט מען האט באשאפן די בריאה לרוח ממללא אז דו דארפסט עפעס זאלסטו מיר בעטן און זאגט רב צדוק כ'האב צוויי ראיות זאגט ער רב צדוק הכהן פון לובלין אין צדקת הצדיק אות קי ו זאגט ער האט צוויי ראיות אז אפילו איז א מענטש שוין באשערט אלץ פון הימל שוין כתוב וחתום אן קיין תפילות קריגט ער עס נישט די ערשטע ראיה איז דער אליהו הר הכרמל אליהו הנביא הר הכרמל דער רבונו של עולם האט אים געזאגט גיי און דו וועסט מצליח זיין קעגן די נביאי הבעל ער איז אנגעקומען דארטן, און זיך אוועקגעשטעלט פאר תפילה, ויגש אליהו ויאמר עניני ה' עניני, וואס האסטו צו דאווענען, די אייבערשטער האט דיר שוין צוגעזאגט, די אייבערשטער האט דיר צוגעזאגט, זעהסט אז די אייבערשטער האט צוגעזאגט, און אן קיין תפילה גייט עס נישט, אזוי האט די אייבערשטער באשאפן, די צווייטע ראיה פון ווי איז, פון אונז, ווי אונז האלט מיר יעצט, מען האלט יעצט נאך ראש השנה יום כיפור, יא? מען האט שוין כתיבה וחתימה, כתיבה וחתימה טובה איז שוין געווען, און וואס דארפסטו בעטן יעצט רפאנו, מיט ברך עלינו, וואס פעלט דאס אויס, זעהסט אפילו שוין געשריבן כתיבה וחתימה, אן קיין תפילה קריגט מען עס נישט. יעדע זאך נאר מיט תפילה, אזא שטייגער, איינער האט געקריגן, איינער האט געקריגן א בריוו אין שטוב אריין, פון פאסט, אז ס'ווארט אים אפ א גוטע פעקל אין פאסט, א גוט פעקעלע, צען טויזנט דאלער, אבער טאמער גייסט עס נישט נעמען וועסטו עס נישט קריגן, עס ווערט דיר אלעס צוגעשריבן, אבער דא אן קיין בעטן קענסטו עס נישט קריגן, מענטש קען האבן פארמאכט א צימער פול מיט גאלד און זילבער, אן קיין שליסל וועסטו נישט אריינגיין.

זאל איך נישט ארויס גיין קען מאן און אויף זויער חדש די זויער קדוש שטייט אין סידירים פאר קידוש שוחט יום השבת לקט רב דיצער פוסט וואו מארק פיר ביי ברוך אלקים איז אין השבי יא זאגט ער די זויער קדוש מיין מיט וואס ביי ברוך אז זאל איך ארויס גיין קען מאן שבת אילו אויך טונו קול ברכון בלילה וצאת ביום השבי טאל קול ברכון לילה וצאת ביום השבי טאל זאל שטייט קובץ שבת פאר דער פאר נישט ארויס גיין קען מאן שבת פאר וואס ווייל כל ברכאן דלעילא ותתא ביומא שביעאה תליין, וואס איז טייטש? הרב פינקל זאגט אז פשוט פשט, הרב פינקל דער זאגט אזוי, איז אמאל איינער אריינגעגאנגען אין א, ער איז געגאנגען אין א געשעפט עפעס קויפן, זעט ער ס'איז פארשלאסן, אין יוצא ואין בא, האט זיך געוואונדערט מה יום מיומים, ס'קען זיין ס'איז נישטא קיין סחורה? ס'פעלט סחורה? האט מען אים געזאגט, דער בעל הבית האט אים געזאגט, דער בעל הבית איז אינעווענדיג, ס'איז יעצט אנגעקומען א טראק, א לאסט מאשין פיל מיט סחורה האט יעצט אראפגעלאזט פיל מיט סחורה, און האט נישט געווען קיין ברירה מען מוז פארשליסן אויף צוויי שעה דעם געשעפט, מסדר זיין די גאנצע סחורה על מקומה ועל מכונה, און שפעטער וועט ער עפענען די געשעפט פארקויפן פאר ווער ס'וויל, יא? זאגט ער דאס איז שבת קודש, די געשעפט איז פארמאכט ס'איז נישט אראפ קיין מן, ווייל דעמאלטס איז מען מסדר די השפעות אויף א גאנצע וואך, ווייל כל ברכאן דלעילא ותתא ביומא שביעאה תליין, דערפאר איז נישט אראפגעגאנגען מן אין שבת, נישט אראפגעגאנגען מן אין שבת, דעמאלטס איז מען מסדר די השפעות אויף א גאנצע וואך, און צו וויסן. עונג שבת ס'איז דא איינער גייט איינער און ער זיצט זיך דארטן מיט זיינע מיט זיינע מיט זיינע פאפיטעס די אפאלא מיט די צייטונגען זיינע מיט זיינע פאפיטעס דארטן און ער און און ער זאגט אים מ'שרייט אים אבער ס'איז שבת היינט זאגט ער איך קום אריבער מיט מיר אויף יעדן סעיף קטן אין הלכות שבת ווי שטייט מ'טאר נישט עסן קיין פאפיטעס ער האט אפאר סארטן פון די פאפיטעס ווי שטייט אז מ'טאר נישט אלע סארטן

ר א זיס ווארט פון נתיבות שלום איך פארשטיי ער זאגט איך פארשטיי נישט מיר האלטן און יעצט שוין זעקס טויזנט יאר פאר בריאת העולם פון בריאת העולם באלד זעקס טויזנט יאר וויפיל צייט איז געגאנגען מן א פערציג יאר איז ויברך ויקדש ביי יעדן קידוש גייסט זיך מתייחס זיין צו די פערציג יאר וואס איז אז ס'איז נישט אראפ געגאנגען קיין מן דא די נישט אראפ געגאנגען קיין מן שבת דו ביסט זיך מתייחס ביסט זיך מתמקד אויף די פערציג יאר דו האלסט דאך קרוב צו זעקס טויזנט יאר צו בריאת העולם

וואס איז די שכר אויף דעם? די שכר אויף דעם נהורא לה ימטי, ער קריגט א אור וברכאן דנפישין מיט גרויסע ברכות, ווייל אז ס'איז דא חדו סגי איז דא ברכאן דנפישין, אז ס'איז דא א גרויסע שמחה איז דא גרויסע ברכות, מ'דערהייבט זיך שבת, און אין וואס שוויצן? אינעם קללה בזעת אפיך תאכל לחם, הערט זיך שוויצן אין ברכת השבת? דאס איז דאס, מ'דארף פארשטיין די ברכה איז דא נישטא קיין אנדערע זמן, די ברכה איז דא ברכת השם היא תעשיר זאגט דער מדרש זו השבת, איין זמן איז דא ברכה שבת. דער דובנער מגיד האט דערציילט אז ס'איז געווען אמאל איינער א צובלוטיגטער ארעמאן געגאנגען צו זיין רעבן ער מוז א ברכה אויף פרנסה ווייל די מצב איז זייער נישט גוט. האט אים דער רבי געזאגט איך געב דיר א ברכה מיט אן הבטחה אז די ערשטע ביזנעס דיינע וועט מצליח זיין. איז אהיימגעקומען צוויי אזייגער ביינאכט זאגט דובנער מגיד האט אויפגעוועקט זיין רעבעצן שנעל שנעל ארויסנעמען די געשפארטע געלט פון באנק שנעל שנעל ארויסנעמען ווייל די רבי האט צוגעזאגט אז די ערשטע ביזנעס גייט מצליח זיין האט זי אים געזאגט וואס ווילסטו פון מיר ס'איז יעצט צוויי אזייגער ביינאכט גיי שלאפן טו מיר א טובה און ער זאגט ניין וואס רעדסטו די רבי האט געזאגט די ערשטע ביזנעס שנעל ארויסנעמען. גיי שלאפן טו מיר א טובה און נעם א טאבלעט און גיי שלאפן לאז מיר מנוחה. און ער האט זיך געזאגט ביסט נארמאל די רבי האט צוגעזאגט דעם. בקיצור ער האט אנגעהויבן איר צו שעלטן זי האט אנגעהויבן אים צו בענטשן און ס'איז געווארן דארטן א קריגעריי און דאס איז געווען די ערשטע ביזנעס וואס האט מצליח געווען. זאגט די דובנער מגיד אזוי. דער רבוש"ע זאגט ברכת השם היא תעשיר זו השבת שבת איז די זמן פון ברכה שבת איז מקור הברכה ווי פונקט ווי האט ער געזאגט די ערשטע ביזנעס וואס איז זיין די ערשטע ביזנעס וואס וועסטו מאכן זיין וואס די ביזנעס איז זיין אז די שבת קאכן על התורה ועל העבודה וועסט זיין דערהויבן שבת אוי עס וועט מצליח זיין פון אלע זייטן, און טאמער דיינע ביזנעס איז פאפיטעס וועט אויספאלן צום יו ט, שטייט. ברכת השם היא תעשיר, זו השבת, מען נוצט דאס פאר שבת, מען קאכט אריין א ליל שבת, געזען ברענגען דארטן עפעס א עפעס א הבטחה איז דא א ליל שבת איינער ענדיגט תהילים מוז איין מוז איין בקשה נתמלא ווערן. איין בקשה מוז דארט נתמלא ווערן, בכל אופן די נורא נורא פשטות די טשערנאבלער האבן דאך געהאט בקבלה פון מאור עינים און געהאט בקבלה פון אליהו הנביא צו ענדיגן תהילים פארן דאווענען שבת, און די חזון איש זאגן זיי האט געזאגט אז ווען א גוי זאל פילן א טעם פון לערנען א שטיקל גמרא שבת אינדערפרי פארן דאווענען וואלט ער זיך מגייר געווען. ווען א גוי זאל פילן א טעם וואס הייסט עס לערנען א שטיקל גמרא שבת אינדערפרי פארן דאווענען וואלט ער זיך מגייר געווען. די אידן מעגן זיך אויך מגייר זיין, לאמיר זיך אלע מגייר זיין. יא יא. גייט אריין און מען דערהייבט זיך, מען דערהייבט זיך, די וועלט זאגט אז איינער איינער איז אריינגעגאנגען אין בית המקדש

אבער ווי זאגט דער בארדיטשובער רב אז פון די אלע ארבעטן וואס זיי ארבעטן אויף ערב שבת אויף שבת קודש וואלטן זיי געדארפט אנקומען צו רוח הקודש נאר די ירגזון הרג'ט זיי אוועק די כעס די כעס הרג'ט זיי אוועק לאמיר עס מאכן במנוחה אין אין נישט כדאי זיך צו צוגעוויינען אגרת הרמבן יעדן פרייטאג ס'איז דאך א גרויסע סגולה יא בכל יום די רמבן האט געזאגט בכל יום שתקראנו יניחו מן השמים כלל הדברים איז אזוי

די בעיבי סיטער האט אנגעהויבן צו וויינען מיט אים, זיי וויינען ביידע אפאר שעה, איינס אזייגער ביי נאכט די מאמע אהיימגעקומען פרעגט וואס טוט זיך דא אלע ביידע וויינען, בעיבי סיטער זאגט איך ווייס נישט ער וויל נישט ער וויל נישט טרינקען, די מאמע צוגעגאנגען צום באטל האט זי געזעהן אז וואס? אז ס'איז נישט געווען קיין לאך אויבן, אויבן ביי די ביי די מוצץ אויבן איז נישט געווען קיין לאך, ס'איז נישט געווען קיין לאך, האט די מאמע געמאכט געמאכט א לאך און די קינד האט אנגעהויבן צו טרינקען.

כל האומר ויכולו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, זיי פרעגן אלע די קשיא, וואס הייסט דאס נעשה שותף? אונז ווייסט מען א שותף איז אז מען גייט בויען א בנין, מען גייט קויפן א בנין, ס'איז דא, דער רבונו של עולם האט באשאפן א גאנצע בריאה, איך קום זאגן ויכולו ווער איך א שותף נאך וואס די בנין שטייט שוין? נאך וואס די בנין שטייט שוין קען איך ווערן א שותף? ס'איז דאך שוין געענדיגט, יעצט ווערסטו א שותף? א שותף איז צוזאמען קויפט מען א זאך, צוזאמען בויעט מען א זאך, אבער יעצט.

כי ששת ימים עשה השם. די אגרא דכלה ברענגט אז לויט דעם קען מען מבטל זיין אלע רעות וואס דארף קומען אויף א מענטש קען מען מבטל זיין שבת, פארוואס? ווייל ס'ווערט דאך יעצט א נייע וועלט, א נייע וועלט ווערט יעצט. רבי איציקל פשעווארסקער דערציילט מען אז איינער איז געקומען מזכיר זיין אז פאר האט ער געגעבן א ברכה, אבער טאמער האט ער געפרעגט א שאלה צו מאכן אפעראציע צו נישט האט ער געזאגט קום נאך שבת, ס'איז א נייע וועלט, ס'ווערט א נייע וועלט, ממילא אויב שבת ווערט א נייע, ווער מאכט די נייע וועלט רבותי? די שומרי שבת, זאגט די אור החיים הקדוש. איז קומט אויס קלאר איבער ויכולו בין איך טאקע א שותף, ווייל מיט מיין ויכולו מיט דעם ווערט די נייע וועלט, ווער איך טאקע א שותף אין דעם, איך ווער בפועל א שותף, בפועל ממש, יא, בפועל ממש בין איך א שותף. נו, רבותי, ווער ס'קען די סוחר'ישע שפראך, מ'פרעגט דארטן איינעם, וויפיל איז ער דארטן שותף, מיט וויפיל איז ער שותף דארטן אויף דעם גרויסן, אויף דעם גרויסן ריזיגן בנין דארטן, מיט וויפיל איז ער שותף? וואס ענטפערט מען? א. וויפיל פראצענט האט ער אריינגעלייגט? וויפיל פראצענט נאר האט ער אריינגעלייגט? יא, אזויפיל איז ער שותף. אז דו ווילסט וויסן וויפיל ביסטו שותף אויף די בריאה די אנדערע וואך, וויפיל פראצענטן לייגסטו אריין אין א שבת קודש? ווי כל האומר ויכולו נעשה שותף? וויפיל פראצענטן לייגסטו אריין? וויפיל ביסטו משקיע אין דעם שבת קודש? יעדער איד ווערט דערהויבן דעם שבת. יעדער איד. ווי דער רבי ר' בונים האט געזאגט.

ווייל ס'איז דא א פסוק שש כנפיים לאחד, וואס טייטש אז די מלאכים האבן זעקס כנפיים, יעדן טאג זינגט ער שירה מיט איין כנף, יעדן טאג, עס קומט שבת קודש זאגט ער פארן אייבערשטן, רבונו של עולם תן לנו עוד כנף, איך האב נישט נאך א כנף, וואס ענטפערט דער אייבערשטער זאגט תוספות, זאגט דער אייבערשטער מכנף הארץ זמירות שמענו, יעצט זייטס אלע שטיל איך וויל יעצט הערן מכנף הארץ, זאגט דער חידושי הרי"ם אויף דעם תוספות, זאגט ער אזוי, וואס איז דאס א מלאך ווייס איך נישט, און וואס איז דאס כנפיים ווייס איך אוודאי נישט. אבער וואס דא שטייט אין תוס' אז וואס מלאכים קענען נישט מאכן מיט כנפיים וועסטו מאכן מיט דיין קרובה, ווייל מען מאכט זיי שטיל צו הערן דיין קרובה. דאס שטייט דא אין תוס'. דערפאר איז דא א לאנגע פסיקה, דאס זעהן מיר א לאנגע קדושה. און לאמיר עס אויסנוצן רבותי. לאמיר עס אויסנוצן אויפן גרעסטן פארנעם, שבת בראשית. און דער אייבערשטער זאל העלפן זאלן אלע זוכה זיין צו קומען א געזונטע ווינטער ברוחניות ובגשמיות שפע רב לנו ולכל ישראל.